ובזכות הרוצה בעילום שמו ליום ההולדת שלו כ ג ניסן. משיחת י א ניסן תש מ ב.
וואס איינע פון די לימודים גלייך פון התחלת הלימוד פון ויהי ביום השמיני, וואס דער בפשטות איז דאך אז דער משכן איז געווען אינגאנצן שוין אויפגעשטעלט, און נאך מער עס איז שוין אויך געווען שבעת ימי המילואים, די איינציגע זאך וואס איז נאך ניט געווען איז ותרד אש מן השמים ותאכל, מיטן גאנצן שטורעם וואס דאס ברענגט, אויף דרוף האט מען געדארפט האבן די ביום השמיני למילואים, און ווי רש י ברענגט אראפ אז דאס משה האט געזאגט און אזוי שטייט אין מדרש, פון מדרש אז דאס איז געווען בזכותו של אהרן, וואס ביום השמיני איז דאס געווען וואס אהרן האט מקטיר געווען די אלע עניינים, מקריב געווען און מקטיר געווען ווי דערציילט אין דער סדרה, און דאס האט אראפגעבראכט די ותרד אש מן השמים, ווי אזוי האט עס אבער אהרן געלערנט, האט ער עס געלערנט על ידי משה רבינו, וואס נכנס עמו ולמדו די אלע עניינים, ווי רשי ברענגט דאס אויכעט אראפ, און אט דעמאלט איז דאס געווארן ביום השמיני, און אט דעמאלט איז געווען דער משכן בשלימותו, על דרך זה משכן דאיקרי מקדש. וואס בקיצור על כל פנים עניינו של אהרן איז געווען. תלמידיו של אהרן וואס דאס קומט אראפ דער לימוד פאר יעדער אידן, הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ניט חס ושלום ער מאכט שינויים אין תורה, ווארום התורה היא נצחית און התורה לא תהיה מוחלפת, ער טוט אָבער מתוך אַהבֿה און טוט אױכעט מיט בריות אין אַן אופֿן, װאָס ער איז זײ מקרבֿ, און ס'איז אַ זיכערע זאַך, אַז אױב ער װעט נאָר טאָן מתוך אוהבֿ שלום ורודף שלום, אוהבֿ את הבריות, איז אַ זיכערע זאַך, אַז ער װעט זײ מקרבֿ זײַן לתורה. ווארום דאס גופא איז א הוראה פון משה רבינו זכרו תורת משה עבדי, וואס ער אליין האט באוויזן דעם לעבעדיגן ביישפיל, ווי די גמרא זאגט אין מנחות בקשר מיט ספירת העומר, אז משה אוהב ישראל היה. און ער האט געלערנט אהרנען און אהרן האט עס דורכגעפירט במעשה בפועל און דערנאך האט עס אנגעזאגט יעדער אידן אז מען זאל זיין תלמידו של אהרן אין ענינים פון אהבת ישראל ביז ומקרבן לתורה און די התחלה הייבט זיך גאר אן מיט ענינים גשמיים א טובה אין ענינים גשמיים כידוע סיפור נשיא דורנו פון די הנהגה פון בעל שם טוב, אז נאך איידער ער איז נתגלה געווארן, און אויך דערנאך, האט ער אנגעהויבן פון קירוב ועזר צו יעדער אידן און צו אלע אידן, צו אלע ד' סוגים אין עזר גשמי, און דערנאך איז ער געקומען אויכעט צו דעם עזר ואהבת ישראל בנוגע צו רוחניות, וואס אזוי איז אויך געווען. די הנהגה פון דעם ערשטן אידן פון אחד היה אברהם, ווי דערציילט אין מדרש, אז ווי אזוי איז געווען די הנהגה פון אברהמען, אז תכלית ושלימות הנהגתו איז געווען אויף צו ברענגען די וועלט ברכו למי שאמר והיה העולם, ווי אזוי איז אבער געווען זיין פעולה, און זיין עבודה דער טאן אין דעם, אז צום אלעם ערשטן איז ער געווען האט ער געגעבן אכילה ושתיה, און געגעבן אכילה ושתיה מן המובחר, און יעדערעם באזונדער א מאכל הכי חביב, ביז וואנעט אז ס'איז געווען לשון בחרדל האט מען געדארפט האבן דריי שוורים ווארום מ'האט געהאט צו טון מיט דריי ערביים. און מ'האט יעדערעם באזונדער געווען מיט תכלית השלימות פון געבן אים צרכיו הגשמי, און דערנאך איז ערשט געקומען די השתדלות ברכו של למי שאכלתם משלו, וואס דאס איז די ברכה למי שאמר והיה העולם הזן את כל העולם כולו אלע נמצאים שבעולם. בטובו בחן ובחסד וברחמים, וואס דאס איז אויכעט דער לימוד האמור פון ויהי ביום השמיני, אז עבודתו של אהרן טוט נאך אויף מערער וויפיל ס'האט אויפגעטון די שבעת ימי המילואים, מ'דארף אבער האבן די הדרכה פון תורה אין דערויף גופא ווי משה רבינו לערנט עס, און אט דעמאלט ווערט ווי ס'איז ווי רשי ברענגט אראפ א ויהי ביום השמיני אז אותו היום נטל עשר עטרות, ווי ערקלערט אין חסידות בארוכה אז ויהי ביום השמיני איז דאס דער רמז אויף די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, וואס ביז דעמאלט איז געווען דער כינור של בית המקדש, של שבעה נימים, און להיות איז לבית דער קינה ווער ס'איז ווען משיח וועט קומען וועט זיין של שמונה נימים, און וואס דאס איז כולל די עשר עטרות עלי עשור ועלי נבל, אין ימות המשיח עצמו איז דאך דא צוויי תקופות כמדובר כמה פעמים, די שמונה נימים און עלי עשור די עשר נימים. לגבי וואס זיי ווערן אבער נכלל ועד בהתחלתם אין ביאת משיח צדקינו, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיטן ענין האמור, ווי ער זאגט אין מדרש תנחומא, אז איז אין אתם ניצבים היום כולכם, און דערנאך רעכנט ער אויס באזונדערע צען סוגים אז אידן ווערן גאר פאנאנדערגעטיילט פון ראשיכם, ביז שואב מימיך, און פון דעסטוועגן איז ניצבים כולכם, ווי דער אפטייטש אין דעם, לאחדים כאחד ממש, טייטשט ער אפ אין מדרש תנחומא, אז כדי ס'זאל זיין אתם ניצבים היום לפני הוי' אלוקיכם, וואס דאס איז פארבונדן מיט די גאולה האמיתית והשלימה, איז אין ישראל נגאלין.

כאמור לעיל, איז דאס די נקודה און די עבודה המיוחדת, אז זאל ניט בלייבן קיין שריד ופליט פון די שנאת חינם וואס דאס האט געבראכט דעם ענין הגלות, ווי די גמרא און מדרש איז מבאר בכמה מקומות, ביז אין אן אופן אז ס'בלייבט נישט קיין שריד ופליט אדרבה, ס'ווערט אן אהבת חינם. וואס דאס פועל'ט אויף דער יתרון האור מן החשך, יתרון החכם דורך יתרון החכמה מן הסכלות, אהבת ישראל כפשוטו, אז עס וועט זיי ווערן כאגודה אחת, ווערט דאס בדרך ממילא ומקרבם לתורה, אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, דעם רצון פון דעם אייבערשטן בשלימותו, אן קיינע נטיות חס ושלום, ווארום אמת איז אבער א שערה אפגעלייגט אפגעווענדט זיך א שערה כחוט השערה לימין אדער לשמאל, איבער וואס פאר א טעם שונה ומשונה דאס זאל ניט זיין איז דאס ניט אמת, און בשעת דאס איז ניט אמת ווייס מען זיך וואס איז דער היפך פון אמת. און אז דאס איז ניט אמת איז דאס היפך פון תורת אמת, פון הוי' אלוקים אמת, און בשעת מען האלט זיך מיטן אמת איז אטא דעמאלט האט מען הוי' אלוקים אמת הקדוש ברוך הוא עוזרו, דער עזר פון דעם אייבערשטן באמת לאמיתתו, ווארום הוי' עמו שהלכה כמותו בכל מקום דן דין אמת לאמיתו, און ס'קומט אראפ בגלוי דער פסק דין אז כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, און אידן האבן שוין תשובה געטון כמה וכמה פעמים ביז וואנעט אז דאס איז אויכעט בתכלית השלימות, ומיד הן נגאלין בפשטות,